טייערע ברידער און גוטע פריינט, א קורץ ווארט לכבוד סליחות און ראש השנה. זייט מוצאי שבת, יעדן טאג אינדערפרי, שטייען מיר אויף צו זאגן סליחות, וכך גם בעשרת ימי תשובה. איינע פון די חשוב'סטע חלקים אין די סליחות איז מי שענה. די חשוב'סטע איז י"ג מידות של רחמים. י"ג מידות של רחמים איז א מתנה הקדוש ברוך הוא האט צוגעזאגט משה רבינו בכל עת שיעשו לפני כסדר הזה, וועל איך ענטפערן זייערע תפילות. פארוואס איז מי שענה אזא חשוב'ע תפילה ווייל ס'שטייט אין די משנה. אין מסכת תענית. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו מי שענה ליצחק בעקידה ליעקב בבית אל מיר דערמאנען אלע גדולי עולם משה בחורב אהרן במחתה דוד ושלמה בנו בירושלים שמואל במצפה יונה הנביא במעי הדגה און מיר ענדיגן מי שענה פלוצלינג גייט מען אריבער אויף אראמיש. רחמנא דעני לעניי, וואס איז די ענין? לבי אומר לי, דאס איז מיין געפיל. שטייט א איד און ער זאגט רבונו של עולם דו האסט געענטפערט אברהם אבינו, ענטפער מיך. דו האסט מקבל געווען די תפילות פון יצחק, וואס איז מיט מיר? באמת? נטרפה עליך דעתך? ביסט אינגאנצן משוגע? פארוואס מיינסטו אז אברהם אבינו האט געענטפערט די תפילות פון אברהם יצחק יעקב און משה רבינו דארף ער ענטפערן דיינע תפילות? וואו ביסטו לעומת משה רבינו? דו ביסט אזוי ווי משה אזוי ווי אהרן אזוי ווי דוד המלך אזוי ווי אליהו הנביא? where do you fit in? וואו זענען זיי און וואו ביסטו? ולא די בכך דערנאך זאגט ער מי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים הוא יעננו, דו האסט געענטפערט פאר אלע צדיקים וואס איז מיט מיר? פונקטליך וואו ביסטו? צדיק אדער א חסיד? א ישר אדער א תמים? וואס איז געשעהן מיט דיר? ביסט משוגע געווארן? גייען מיר אריבער אויף אראמיש. שבת דף י"ב זאגט די גמרא אז מלאכים פארשטייען נישט אראמיש. אין תוס' ג דף א. ג' עמוד א' אין מסכת ברכות איז תוס' מסביר קדיש, ווען מיר ווילען רעדען מיט הקדוש ברוך הוא אזוי ווי קינדערלעך צו זייער טאטע, כבן המתחטא באביו ואל יתערב בו זר, קען זיין די חשובסטע מענטש א מלך, א פריים מיניסטער, א פרעזידענט, א גרויסער גענעראל, ער האט אן אסיסטענט און א סגן און משמשים, אבער ווען זייער קינדער ווילן רעדן צו א טאטן שיקט מען יעדעם ארויס. א טאטע וויל רעדן צו זיינע קינדער, און קינדער האבן א רעכט די טאטע זאל זיי הערן אן משמשים און אן שרים, קיינער זאל נישט דארט זיין. ווען מיר ווילן רעדן צו הקדוש ברוך הוא אליין רעדן מיר אראמיש וואס די מלאכים פארשטייען אפילו נישט. איז נאך מיר דערמאנען אלע גדולי עולם זאגן מיר רבונו של עולם לאז עס זיין קלאר מיר זענען נישט משוגע מיר האבן נישט קיין חוצפה יתירה מיר זאגן וואס אונזערע עלטערן האבן געזאגט מיר זאגן וואס עס שטייט אין מחזור וואס שטייט אין סידור מיר זאגן וואס מען הייסט אונז זאגן און מיר האבן דערמאנט אלע גדולים ווייל מיר ווילן מעורר זיין זכות אבות און חסדי אבות, אבער מיר ווייסן ווי מיר שטייען, און אן איינציגסטע תקווה, אונזער איינציגסטע תקווה איז, רחמנא דעני לעניי ענינו. לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. מיר זענען צעבראכן. רחמנא דעני לעניי ענינא און שטייט אין זוהר הקדוש אז פון אלע הונדערט און פופציג פרקי תהלים איז נאר דא דריי פערזענליכע פרקים תפילה למשה תפילה לדוד און קאפיטל ק"ב איז אין תהלים תפילה לעני כי יעטוף און תפילה לעני איז קרובה להתקבל יותר מתפילה למשה און תפילה לדוד מיר קענען זיך פארשטעלן וואס איז תפילה למשה משה רבינו איש האלוקים די גרעסטע נביא מימות עולם, מעולם ועד עולם, תפילה לדוד, די כח התפילה, נעים זמירות ישראל, ואף על פי כן זאגט די זוהר, תפילה לעני קרובה להתקבל, יותר מתפילה למשה ויותר מתפילה לדוד. קרוב השם לנשברי לב. קיינער איז נישט נענטער צו הקדוש ברוך הוא ווי א צובראכן הארץ. שטייט אין יסוד העבודה אז ר' משה קוברינער פלעג נאכזאגן אז ס'איז געווען א חסיד ר' מנה'לע. ווער איז געווען דער ר' מנה'לע? ער געווען א תלמיד און א חסיד פון גרויסע מגיד פון מעזריטש. און ר' מנה'לע פלעג זאגן ווען איך דאווען שבת און איך זאג בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל איך טרעף נישט מיין פלאץ. איך טרעף נישט מיין פלאץ. איך בין נישט א ישר, איך בין נישט קיין חסיד, איך בין נישט קיין צדיק, איך בין אוודאי נישט קיין קדוש, אבער ווען איך בין ממשיך און איך זאג ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, דארט איז מיין פלאץ, איך בין איינער פון די רבבות עמך בית ישראל, נישט מער פון דעם. און ר' משה קוברינער ווען ער פלעג נאכזאגן דעם ווארט פון ר' מנה'לע האט ער מוסיף געווען, און איך טרעף זיך נישט קיין פלאץ אפילו במקהלות רבבות עמך בית ישראל, אבער ווען איך בין ממשיך און איך זאג שכן חובת כל היצורים דארט בין איך אויכעט אחד מיצורי קדם צווישן עוף השמים און דגי הים חיות היער ובהמות השדה.

מיר האבן גארנישט מה צו זיין, איינציגסטע תקווה איז קרוב קרוב השם לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. נאך מיר זאגן מי שענה ומי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים, זאגן מיר צו הקדוש ברוך הוא אליין רחמנא דעני לעניי ענינא,

א יאר פון בריות גופא ונהורא מעליא, געזונט און שפע און נחת, מיר זאלן קענען ממשיך זיין להגדיל תורה ולהאדירה א גאנץ יאר, און מיר זאלן בקרוב בימינו הערן נישט נאר קול שופר של ראש השנה, נאר קול שופר של משיח צדקינו, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. א גוט געבענטשט יאר.